בית חלקים משיחת ליל כ"ט אלול תשמ"ד. ס'שטייט דאך בכמה מקומות ובכמה ספרים, אז דאס די תכלית בריאת האדם איז דאך לשרת את קוני, ווי די גמרא זאגט אין סוף וחותם פון מסכת קידושין, און פארוואס דארף וויל דאס אזוי דער אייבערשטער, דערפאר וואס מטבע הטוב להיטיב, וויל ער געבן תכלית טוב לכל אחד ואחת פון זיין בריאה, על אחת כמה וכמה לישראל עם קרובו, וואס דערפאר איז ער באשאפן, כדי ס'זאל זיין ארויסנעמען מן הכח אל הפועל די מידת חסדו ומידת טובו וכו' מיט אלע ספירות העליונות, אלע מידות העליונות. פרעגט מען אויף דערויף די שאלה, וואס דארף מען האבן די לעבדה ולשמרה? ס'ווערט זיך גלייך דערציילט אז ביום ברוא האדם דעם ערשטן ראש השנה איז געווען ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין אז דאס איז נאך געווען גלייך אין די ערשטע שעות נאך דערויף ווי ער איז באשאפן געווארן, דאס הייסט ביום ראש השנה הראשון, עס זאגט מען אויף דערויף דער ביאור אז ס'איז דא טוב וואס מען גיט אן דערויף וואס יעדער וואס דער מקבל מאכט א כלי און הארעוועט אויף דעם איז דאס אויכעט טוב, בפרט אז דאס ווערט געגעבן פון אלוקי אמת פון מקור הטוב האמיתי, ביים מקבל אבער אויב ער האט עס אן ניט, גארנישט ניט געטאן אין דעם, גארניט געהארעוועט אין דעם, אפילו ניט געטאן אין דעם, אן דעם לעבדה ולשמרה, האט ער דאס ניט דעמאלט די שלימות אין די קבלת הטוב, ס'איז א מתנה אן דעם עביד נייחא לנפשיה על כל פנים, ווי געבראכט אין הלכה, די סברה וואס איז דער קשר צווישן מתנה און מכר, ס'איז דאך אינגאנצן באזונדערע זאכן. ביי מכר צאלט ער, מתנה באקומט ער אומזיסט, זענען דאך מפרש ראשונים און אחרונים אז בשעת יהיב מתנתא איז לא יהיב מתנתא אי לאו דעביד נייחא לנפשיה, האט ער אים געצאלט דורך דערויף וואס ער האט אים פארשאפט א נחת רוח, וואס אזוי איז אויכעט האט דער אייבישטער געוואלט. אז דאס וואס ער גיט יעדער אידן און אלע אידן בני חיי ומזוני רויחי ובכולם רויחי, זאל דאס אויכעט האבן אין זיך די שלימות, אז א איד האט דעם געפיל אז ער האט געהארעוועט אויף דעם, אדער על כל פנים געטון אין דעם, און ער פארדינט עס, ס'איז געווען בחוקותי תלכו, איז דערפאר ונתתי גשמיכם בעתם. אף על פי וואס איז טבע הטוב להיטיב, איז דאס זיין טבע פון דעם טוב, וואס דאס ווערט זיך געבראכט אויכעט אויפן אייבערשטן, איז דאך דאס זיין טבע להיטיב. זאגט אבער דער פסוק אז ווי אזוי קומט ארויס דער להיטיב בתכלית השלימות, בשעת דער אייבערשטער גיט א מעגליכקייט א אידן אז זאל זיין בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו,

ס'איז געווען ויטע הוי' אלקים גן בעדן, האט ער געקאנט לכתחילה באשאפן מיט די גאנצע שלימות אז מען זאל נישט דארפן אנקומען צו לעבדה ולשמרה פון א בן אדם, טאקע יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אבער אף על פי כן איז דאס א גוף און א נשמה בגוף, און וואס דעמאלט איז זיכער שייך צו זאגן א בחירה וכו'. נאר כדי ס'זאל זיין אויכעט אט א די שלימות, ווי יעדער ענין וואס ווערט דערציילט אין תורה איז ער דאס ניט א סיפור בעלמא לשם סיפור, נאר דאס ווערט א חלק פון תורה א הוראה אז דערפון זאל א איד אפלערנען בנוגע ווי דערמאנט פריער ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין אז דאס וואס אדם הראשון נברא יחידי איז דאס נוגע צו די התנהגות און א הלכה פאר א אידן בכל מקום ובכל זמן, על דרך זה בשעת מען דערציילט אט דעם סיפור איז דאס אויכעט ווערט אין תורה ווערט עס א הוראה פאר יעדער אידן, און אז מען זאגט פותחים בברכה און מען האט די פולע פארזיכערונג, און דערפאר איז שוין בערב ראש השנה לובשים לבנים און מתעטפים לבנים, דארף מען אויכעט האבן די שלימות אין דעם אז מען זאל עפעס וואס על כל פנים טון אין דעם, ווי מען זאגט בנוגע ר' חנינא בן דוסא על כל פנים באצבע קטנה, און אט דעמאלט זעט ער אז ער מיטן אבן שטייען אין בית המקדש כמסופר. אין שיר השירים רבה, קהלת רבה, בכמה מדרשי חזל, אן אבן וואס איז געווען במקומו של רבי חנינא בן דוסא, מען האט געדארפט האבן כמה בני אדם מען זאל דאס ברענגען על כל על אחת כמה וכמה ברענגען אין בית המקדש, זענען געקומען מלאכים און האבן דאס געטאן, זיי האבן אבער געזאגט צו אים, צו רבי חנינא בן דוסא, על כל פנים, העלף אונז באצבע קטנה שלך. און דעמאלט בשעת ער האט דאס געטאן איז דער אבן געווארן האט זיך געפונען במקום בית המקדש, און ער האט געהאט דערביי אויך דעם ענין אז ער האט געהאט אין דרוף זיין יגעת און דורך דרוף איז געווארן ומצאת. על דרך זה אויך ווי דערמאנט פריער אז מען האט די פולע זיכערקייט.

על אחת כמה וכמה בנוגע צו ערב ראש השנה וואס דעמאלט איז מען שוין לובשים לבנים ומתעטפים לבנים דארף מען משלים זיין אדער אדער נאך מער מוסיף זיין אין דעם ענין הצדקה וואס דאס איז דאך א ברכה וואס מען בענטשט דעם וואס דארף דערצו אנקומען אז אין אים זאל נמשך ווערן בכל המצטרך לו. על אחת כמה וכמה ער זאל קענען מקיים זיין די אכלו משמנים ושתו ממתקים בראש השנה און על דרך זה אויכעט אין ימי פון חדש תשרי וכל המועדים שבו כולל אויכעט ערב יום הכיפורים וואס דעמאלט איז דאך א מצוה אז מען זאל עסן כפליים וכמדובר ומסופר ביז אראפגעבראכט דער דין אין שולחן ערוך. דארף מען אויכעט אויסנוצן די שעות וואס זענען נאך געבליבן אין ערב ראש השנה אויף משלים זיין, נוסף אויפן פירוש משלים אז זאל נישט זיין קיין חיסרון די מחסורו אשר יחסר לו, אויכעט משלים זיין פון לשון שלימות אין אלע עניינים פון תורה ומצוותיה, וואס דאס איז דאך א כוס של ברכה כמבואר אין מדרשים,

אז מען זאל משלים זיין אויכעט פון לשון שלימות, ווארום מען וויל דאך זיכער האבן די ברכתו של הקדוש ברוך הוא זאל זיין סיי די מחסורו אשר יחסר לו, און אויכעט אתה מחויב לעשרו, דער אייבערשטער זאל געבן עשירות ברוחניות, און אויכעט עשירות בגשמיות, וואס ס'איז דאך הא בהא תליא. ובכללות אז מען זאל אויסנוצן די שעות און די רגעים וואס זענען נאך דא אין ערב ראש השנה, אף על פי וואס גלייך אין תחילת המעת לעת איז לובשין לבנים ומתעטפין לבנים, ס'דאך אבער אין דעם זוכים בדין איז דאך דא כמה דרגות ביז וואנעט אז ס'ווערט פארקערט דער יתרון הרחמים מתוך הדין, און וואס רחמים איז דאך דא די י ג מידות הרחמים של ע של הקדוש ברוך הוא, ביז אין י ג תיקוני דיקנא פון עתיקא קדישא, וואס דאס איז מען ממשיך אין דעם אין דעם אין די לבנים פון דעם דיקנא, וואס דאס איז דאך כתלג חיוור, די תיקוני דיקנא פון עתיקא קדישא, ובפשטות. און ווי געבראכט אין הגהות מיימוני וואס ברענגט דאס אין ליקו אראפגעבראכט דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה אז בראש השנה איז אט דעמאלט איז מען פסק'נטן אויף דעם דין אז זאל זיין בגשמיות בני חיי ומזוני רויחי ובכולם רויחי און מען איז נאך אין דערויף נאך מערער מוסיף בשעת א איד איז נאך מערער מוסיף אין די כלים.